האסט עס געדארפט אפכאפן, ס'איז א היסטארישע זיצונג דאס. כ'ווייס שוין נישט ביי וועלכע צדיק ס'איז געווען, איז געווען א קינד, געוואוינט אין א קליין שטעטעלע, ס'איז געווען דארט א פונקט א מנין, פונקט א מנין האבן געוואוינט, א בית החיים, קומען א גאסט, ער פרעגט דעם יונגעלע וואס האט עטס דא אלץ אין שטאט, מ'האט א מנין א בית מדרש, א בית החיים, ס'איז דאך א סתירה, כ'פארשטיי נישט, אויב האט עטס א מנין, דאס טייטש דארפט עטס נישט קיין בית החיים, אויב האט עטס א בית החיים, אויס מנין, אויס בית מדרש, דאס פארגעסט. ווער איז נישט, יעצט האבן מיר א גאנצע שטעטל מיט גבאים, סאו ווי זענען די מתפללים און די געסט? די געסט וואס קומען. ס'איז געווען אפאר וואכן צוריק איז געווען דא א מיטינג. מען האט זיך צוזאמגעזעצט אלע פאנדרעיזערס פאר די פאר די מוסד, עס איז געווען זייער שיין, איך האלט ס'נישט גענוג איין מאל א יאר, ווייל ר' נתן זאגט אלע מחלוקת'ן אלע אנגעגעסנקייטן אלע פראבלעמען קומען פון דעם וואס מען רעדט נישט, ווען מען וואלט ווען אנשי הצדיק, אזוי זאגט ר' נתן, אנשי הצדיק זאלן זיך צוזאמזעצן זיצן צוזאמען און רעדן,

ירושלים שיל, האשקי שיל, ליקוטי מוהר"ן שיל, חצוצרות האמונה שיל, אשר בנחל שיל, מאנסי שיל, בלומינגראוו שיל, תפלת הצדיק שיל, לעיקוואד שיל, סטעטן איילענד שיל, wow, ווי שיין, מקור השמחה שיל, וויליאמסבורג שיל, בארא פארק שיל, איך קען נישט אויב ס'דא איינער האט עפעס א שאלה צו פרעגן.

ווי קומט אריין געדינגענע סאלדאטן דא? ווי קומט אריין געדינגענע סאלדאטן? מהראש זאגט איינער טיילט טיקעטס פאר אומאן צו קומען צום רעבין, דער רבי דארף נישט קיין געדינגענע סאלדאטן, נעם די געלט געב עס פאר די משפחות, נעם די געלט דרוק ספרים, אז מען האט ניין מענטשן און מען קען אריין רופן א צענטער א שכן פארוואס זאל מען נישט אריין רופן א צענטער? אויב דיין אריינרוף מאכט מער בזיונות, דאס איז דאך שוין טאקע לפי ראות עיני הגבאים, אבער וואו זעסט וואו זענען די געדינגענע גבאים? אונז האמיר דאך אזוי, אונז האמיר דאך אזוי יארן געדאווענט אין וויליסבורג, די גאנצע קהילה האט זיך אזוי, האט זיך אזוי אנגעפאנגען, די גאנצע קהילה האט זיך אזוי אנגעפאנגען, נישט נארמאל, מ'האט געווארט, מ'האט געווארט אויף א צענטער. וואס זעהט? מען מאכט אפ ווי לאנג ווי לאנג מיר ווארטן. כ'הער נישט. ס'ליגט נישט אויף די גבאי. דאס דאס וויל איך צוקומען. כ'וועל שוין רעדן וואס כ'האב געוואלט זאגן. די הצלחה פון א שול איז די די מ'קען נישט זיין צוואנציג צוואנציג בעלי אחריות'ן. דער גבאי מיט זיין שכל, אדער די צוויי גבאים, גענומען אין זיין א שול צוויי גבאים אדער דריי גבאים, אפילו ס'איז נאר דא א קארגע מנין, איז מיט זיין שכל דארף מען אינוואלוון יעדן מתפלל אין בית מדרש, בפרט ווען מ'רעדט דא פון קליינע שולעכלעך, א גרויסע שול איז זייער שווער צו אינוואלוון, א רבי'שע מנין איז א א שול פון צוואנציג דרייסיג מענטשן קען מען יעדן אינוואלוון, אונז האמיר אזוי אנגעפאנגען די שול אין וויליאמסבורג. ארי וועבערמאן, זיין ווייב האט געברענגט צודרוקטע אייער פאר שלש סעודות, ער פילט אזוי גוט, דאס איז זיין זאך וואס ער געבט צו פאר די בית מדרש, און און א צווייטער אינגערמאן האט געברענגט א קעיק פאר סיפורי מעשיות, איינער האט געברענגט טישטוכער, איינער האט צוזאמגעלייגט די טישטוכער מוצאי שבת, ס'געווען אזא א יוניאן צוזאמען, איז קודם כל דער גבאי ארבעט נישט שווער, ס'נאר סך הכל אזוי ווי ער דארף. זען אז זאכן זאלן פארן זאל נישט דער גבאי אליינס דארף שטיין אינדרויסן אריינרופן ניין אבער דער גבאי עפעס א בחור אפשר וועסטו אריינרופן זאלסט קוקן זאלסט קוקן אינדרויסן אפשר זאל דאס זיין דיין זאך איך זע אז איך מוז קודם רעדן פון דעם וואס איך האב געוואלט ענדיגן איך וויל זייער שטארק אלע גבאים אז עטס טויגטס נישט פאר דעם וועט מען טוישן גבאים מ'האט נישט גענומען א אלעס אליינס טוהן. טון נישט, איך טו עס. א מענטש פילט אזוי גוט ווען ער איז אינוואלווד אין א זאך, מען פילט גוט, עטס פילטס גוט אז עטס זענטס אינוואלווד אין א זאך, עטס האטס א וועג וויאזוי מען קען, גיט צו מער, לאמיר זאגן רעדטס דער ישיבה, איך האב געפילט גוט, איך קען אריין גיין צו אברהם הערש פרעגן זיי זאכן וועגן די ישיבה, פון איין זייט איז דא מענטשן לאז מיך אין די זייט, אבער אפילו די מענטשן וואס זענען אין די זייט, אפשר אפשר קען ער צוגעבן א קלייניגקייט פאר די שול, און ער איז א חלק פון די שול. איז א חלק פון די שול. ער וועט ברענגען א גרעיפ דזשוס. איך וויל רעדן פון פון כ'וויל אוועקשטעלן ס'האט געהאט אונז האמיר געהאט דא א מעשה אין שטעטל איינע פון די שולן זענען געווארן איבערגעשטרענגט מיט מיט געלט האט א גבאי געשפירט ווי די מח פלאצט אים מ'האט נישט קיין געלט צו באצאלן ס'האט ממש אים אנגעריצט די מח און אטאמאטיש אז א גבאי דארף רעדן התחזקות און ס'דרוקט אים בילס און ער שפירט ווי ווי ווי ווי א אינגערמאן פרעגט איך קען האבן אביסל זאלץ. האט זיך צוגעגרייט צודריקטע אוואקאדא, הייבט אן שרייען אויף אים קולות, די מאן האט גלייך פארשטאנען און איז אויף, קיינער העלפט מיר נישט דא, וואס זאלץ דארף מען? וואס מאכט מען דא? זאג מיך, כ'וועל דיך העלפן. סאו דאס איז א עקסטערע פראבלעם, כ'וויל אוועקשטעלן אברהם הערש, כ'האב גערעדט מיט אברהם הערש, און. אויב א שול, אויב א גבאי הייבט אן פילן אז ס'דא זאכן וואס ווערן נישט געטון, עס הייבט אים אן דרוקן אין זיין טאש, וועט ער זיך ווענדן צו אברהם הערש מיט אברהם שיע וועבערמאן, זיי זענען ממונה אויף אלע שולן אין קרית ברסלב, כ'רעד נישט פון וויליסבורג און בארא פארק, כ'רעד דא פון שטעטל, אז ס'זאל זיין אחדות און ס'זאל נישט זיין איבערגעשטרענגקייט. איז קוק. ס'איז דא א גרינגע וועג, א פוילע וועג, קיינער העלפט נישט, גייט צו גדר אוועק, אבער מער נישט קאסט א קאפי, מילך, גרעיפ דזשוס, סעלצער, איך האלט אז דאס דארף, א מענטש וועט זיך אזוי פרייען אז אויב איך קען ברענגען, אויב איך קען ברענגען א באטל גרעיפ דזשוס, ער וועט גיין אויפפיקן פון די בית התבשיל די באטל גרעיפ דזשוס. דער גבאי זאגט איך קען איך שלעפ אפאר באקסעס גרעיפ דזשוס איך לייג עס אוועק דא אין מיין גאראדזש און גיי צוגיך אהיים אין שול אבער דאס איז זיין זאך ער ברענגט גרעיפ דזשוס ער ברענגט גרעיפ דזשוס פאר שבת ער ברענגט סעלצער ער פרייט זיך וואס קאסט א איך ווייס נישט איך מיין ס'איז קליינע שולן אויב טאקע זעט מען אז דער גבאי זעט אז ער קען עס נישט ער קען עס נישט וואס האסטו האסט נישט קיין מנין האסט נישט קיין מנין סאו וואס דארף מען קאווע מיט וויפיל מילך מיט וויפיל באטלעך גרעיפ דזשוס מיט וויפיל באטלעך העניג. צווישן דאנען מ'זעצט זיך אוועק מ'שמועסט, מ'שמועסט צו פרייטאג צו נאכט צו שבת צו נאכן דאווענען מורי ורבותי אונז זעמיר צוזאמען אונז זעמיר אלע גבאים צוזאמען ס'איז גרינגער צו קאמיוניקעיטן איין גבאי מיט די ראש ישיבה און זען אז זאכן זאלן זאלן שטימען יעדער איינער איז גבאי דא יעדער איינער איז א חלק פון בית מדרש ווער וויל ווער וויל ברענגען די קעיק ווער וויל ברענגען די די די טישטעכער ווער וויל ברענגען די די פינף גאפלעך.

איז וועגן דעם דא דריי גבאים אין בית מדרש, עס קען זיין דא א מענטש דו וועסט מיר נישט זאגן וואס צו טון, דו וועסט מיר נישט זאגן וואס צו טון, אקעי, איז עס די דריי גבאים וואס וויסן דאך אפשר למען כבוד הבית מדרש בפרט דא, דא האבן מיר אונז מער ווי מער ווי צוויי גבאים, דא האבן מיר אונז שלומי מיט מיט מיט ס'איז א וואכן שול, מענטשן קומען אריין דא, דא מוז עס צייגן גוט, מענטש קומט אריין. די גבאים מוזן זעהן אז ס'זאל זיין מענטש קומט אריין דאס איז וואס ער זעהט דא דאס איז ברסלב א אויסגעגאסענע באקס אויפן טיש דאס איז ברסלב טליתים שאפרעס שמות דאס איז ברסלב שיין זויבער wow נארמאלע מענטשן שבת שולן ווי נישט ווי עס איז דאך מענטשן פון דא אויכעט קומט אמאל א גאסט עס דארף זיין מ'וועט אויך רעדן פון דעם אז באלד וועט מען רעדן וואס איז די פליכטן פון די גבאי. ריינקייט און אבער פאר פאר דעם ענין הענין איך בין נישט מסודר טעלעפאן אז דו האסט נישט קיין שפראך מיט אים איז אפשר קען זיין דו רעדסט עס דורך מיט נאך א גבאי פון דו האסט די פיר גבאים וואס איז דו מיט העניך מיט אברהם שיע מיט שלומי ס'איז זיכער אז איינער קען אים שיינערהייט זאגן פיר מענטשן זאלן נישט מצליח זיין מיט א מענטש רופט מען אים פאר א מיטינג צוזאמען וואס איז די מעשה ס'קען זאגן איין מענטש דו וועסט מיר נישט זאגן וואס צו טון. נישט מיין טאטע ביסט נישט מיין רעבע. ס'דא אמאל פון דעם דארף מען הערן אפאר. איין דוגמא, ס'דא אסאך דוגמאות וואס ס'איז געווען. איינער זאגט מיר קומט אריין ס'געווען פלוצלינג דא אפאר בחורים און נישט חס ושלום שלעכט שלעכטע אינגערמאן, טייערער אינגערמאן אלעס פיין און וואויל אבער ער שטייט ביים רב'ס שטענדער אן די אן די רעקל מיטן טלית. און די פאר בחורים אריינגעקומען געסט, יא ער וואלט געזאגט, דאס איז דאס איז דער ראש ישיבה. יא צו ניין? יא צו ניין? סאו, יא מען קען אמאל זאגן ס'איז גארנישט, גארנישט שלעכט, זאל מען מיינען אז וואס גייט, מ'האט זיך אויסגעשניצט א מענטש, איך קריג אויך אויף אים, וויאזוי האט ער געזאגט? סאו אזעלכע פלעינע זאכן אזוי ווי דארף עס פארטיג אויסקוקן, צוגיין צו א מענטש אז זיך אנטון א היט און רעקל, דאס איז נישט. ס'איז נישט די פליכט פון די גבאי. צו גיין צו א מענטש זאל זיך אנטון א היט און רעקל איז נישט די פליכט פון די גבאי. און זוכן ווער ס'שמועסט ביים דאווענען, וועסטו גיין תשובה טון, כ'ווייס נישט וואס צו זאגן. זוכן? מענטש רעדט ער רעדט מיט א צווייטע מענטש וואו זעהסט עס אפילו אז ס'ווערט א קופקע אין בית מדרש דעמאלט דארפסטו זעהן וויאזוי דו קענסט עס מאכן אז ס'זאל גייט מען רעדן אינדרויסן אויך דארף מען זייער אכטונג געבן מענטשן מענטשן קומען אין בית מדרש איבערגעשטרענגט פרייטאג צונאכטס איבערגעשטרענגט א מענטש הייבט אן מוז איך מוז איך מ'האט עס געהאט אנפאנג, מענטשן זענען געקומען זיי האבן געהאט די מחלוקת און מען האט געדאווענט, האט איינער געהאט א שטריימל אויפן טיש, קומט איינער צו פון בעק און גיבט אים די שטריימל, ס'איז נישט א בחור וואס דו קענסט אים בייגן קענסט אים זאגן, ס'איז שיער נישט געגאנגען מכות, איך בין איבערגעשטרענגט, לאז מיך אפ, לאז מיך אפ, איך קום נישט מער, נעקסטע וואך קום איך שוין נישט דאווענען. ס'דא אפאר ס'דא צוויי דריי עכט איז אויב איז אזוי אזוי ווי א אייגן קינד אייגן קינד זאגט מען וואס צו טון אבער מיט די גרעסטע מאס ליבשאפט קען מען מיט יעדן איינעם מצליח זיין איך בין פארפארן אבער איך וויל ענק זייער שטארק בעטן מען קען אמאל מקרב זיין א גאנצע משפחה אז מען ווארפט א מען ווארפט א מענטש מענטשן דו קענסט נישט וויסן וואס טוט זיך אפ ביי מענטשן מח דו קענסט נישט וויסן וואס טוט זיך אפ ביי מענטשן מח. אפאר משפחות זענען געווארן צוריק אין ווילימסבורג די נעקסטע איינעם וואס מ'האט געבעטן צו מאכן עס קומט עס קומט שמחת תורה איינעם ברענגען נאש יענער ברענגען די לאליס ער איז א חלק פון די קהילה יענער ברענגען די חלות פאר די סעודה אה דאס הייסט איך געהער דא צו איך בין נישט סתם אזוי אסאך מאל א מענטש ווארט אינוואלוו מיך אינוואלוו מיך. עטס האטס קוים מנין און מען קריגט זיך שוין מעג מען האבן חלישות הדעת פון דעם, דו האסט א שכן וואס איז גרייט דיר אלעס צו טוהן און צו געבן, ער ווארט פלעין איין א סאו דו ביסט די גבאי, דו ביסט די גבאי, און דו ביסט די גבאי, סאו וואס גייט פאר, סאו דו ביסט די גבאי זיץ איך היינט צומאל מיט צען אזייגער זיך נישט אויסדרייען קוקן צו קיינער נישט דא און עלף אזייגער אין בית מדרש. קיינער איז נישט אין בעק, נאר דער איין שכן שטייט און זעט איך וואס איך מעג אריינרעדן, איך טאר נישט אריינרעדן דא, די ישיבה שטעלט גבאים מיינסטו, אהא, סאו ער גייט יעצט ער שטייט צום עמוד און ער פארט, ניטאמאל וואס די מעשה מיט די, ס'איז דא מנין, אפשר קען מען רעדן, אפשר קען מען זיין, און די, ער קומט אין בית מדרש, נישטא קיין גרעיפ דזשוס, נישטא קיין טישטעכעס, נישטא קיין נעפקינס, נישטא קיין גאפלס, סאו ער שטייט און ער עסט זיך אויף, פארוואס זאגט מען, ווען די גבאי וואלט מיך געווען געבעטן וואלט איך, איך שטייט און ווארט, בעט מיך, בעט מיך, בעט מיך. בעט מען בעט נישט קיינער בעט נישט צום סוף צום סוף ברענגט ער ווייל נישט נישט דא אבער וואס איז א צופארענישט וואס קען מען נישט בעטן קיצור איך האב דא געשטעלט א ווען איך בין דא געווען אום ראש השנה האב איך געשטעלט אשר ב מיט די איז שוין איבער גענומען שפעטער די פתיחת הארון ווער איז געווען כהן די יענקל משה ווער האט צוגעשריבן וואס? כמובן כ'האב דיר פארציילט מיט א נאמען? א יונגערמאן, שיעור אוועקגעהענגען א גאנצע משפחה, נישט עפעס א ער האט מיך נישט געגעבן קיין פתיחות און דאס איז א איינגעשטעלטע זאך, דאס איז א איינגעשטעלטע זאך, א גבאי דארף קענען שמעקן זיינע מענטשן, ווער מען שטייט א גאנצע ראש השנה, צוויי טעג ראש השנה, גארנישט גארנישט גארנישט.

איך מאך עס אזוי און איך זאג אים אז איך האב מיין רבי קוקט, מיין מאן קוקט אויך וואטש איך מיין וואס? זאג מיר די אמת דו שמועסט נישט ביים דאווענען? כ'רעד נישט אז דו ביסט גבאי, דו דאווענסט מונקאטש עלף אזייגער שחרית, דו טרעפסט א חבר אין די זייט. דו שמועסט זאל נעווער ניו האסט געמיינט יא? חילול השם ניין דאס איז א עקלדיגע זאך סאו סאו ווייל איך בין יעצט אטארעטי סאו איך וועל דיר זאגן גיי ארויס פון בית מדרש דאס איז א עקלדיגע זאך קען אבער נישט מאכן אויס בית מדרש קען נישט מאכן אויס בית מדרש איך האב בחורים איך האב אביסל איך האב געזאגט בחורים זאג איך אביסל מער וואס דארפסטו זיין וואס דארפסטו זיין

קען מען געבן עליה. איך קען געבן א טריק פאר שבת און פאר פאר שייע. אז מען געבט עליה פאר איינעם שלישי, אדער מאכט מען אים גבאי. אוי טאטע טאטע. נאך איינער האט נאך איינער האט עפעס וואס צו פרעגן? יא. יא. אבער אזוי, די באשיידענהייט עס איז געווען עס איז מיר שווער צו רעדן שווער צו רעדן באשיידענהייט וואס? דאס איז א גרויסע שיל האט מען מען זיצט צוזאמען נאכן דאווענען און דארפסט פרעגן ארי וועבער האט ער פארציילט יעדער האט עפעס געטון אין שול ס'איז געווען אזוי שיין אזוי שיין, ביז ויבוא עשו, ס'איז געווארן א מחלוקת, גארנישט געקענט טון, מ'האט זיך אנגעפאנגען קריגן, וועגן די ישיבה, אזוי שיין, קיינער פון ענק געדענקט עס נישט, דו ביסט געווען א יונגל, דו געדענקסט א דיוויזשען? אזוי שיין, איינער האט יעדע וואך אהיים גענומען דעם האנטוך און געוואשן, דאס דאס איז געווען זיין חלק, ער האט געטון מיט א, ס'איז נישט אויף איין גבאי, א האנטוך מיט, וואס נאך דארף איך טוהן, איך קען דאך נישט אלעס טוהן צוזאמען. וואס? רז ל וויזניק האט געזינגען די קינדער, איך קען מיך נישט דערמאנען די נעמען, נו, דו געדענקסט? רז ל וויזניק, א ביזנעסמאן, ער איז מיט די קינדער, אלע טעם געהאט, יעדער האט געברענגט זיין צוויי, צוויי סענט, נו, איך האב אויפגערוימט. ס'איז געווען אביסל נאכגעלאזט ווען מען פלעגט אויפראמען פרייטאג. ס'איז דא מענטשן זענען אזוי, ס'דא מענטשן לייגן אוועק די שטריימל מוצאי שבת, ס'דא מענטשן וואס לייגן עס קודם אראפ אויפן טיש, וועסט באלד אוועק לייגן. דאס דאס האט מיך זייער געבאדערט, סאו מוצאי שבת בין איך נישט אוועק געגאנגען, צוזאמענגענומען דעם בית מדרש. איך הער נישט. ווי? א שבת שיל? דו האסט נישט קיין גרויסע שיל שבת, דו האסט ביוטיפול שבת, צען, און מיטן די וואך איז וואס יעדער זאל זיין אינוואלווד, מ'קען, אין, אין, מיטן די וואך, מ'פיקט ארויס מענטשן וואס מאכן נויז, מ'מאכט זיי זאלן זיין א חלק פון די קהלה, באמת, דאס איז די מעלה פון א גרויסע, פון א, פון נאך שילן. נאך שילן. ס'דארף זיין אינוואלוון אינוואלוון מענטשן נישט אריינשלעפן בכח יא קענסט דיר שמעקן יא יא ביי דיר איז אביסל שווערער ווייל מען קען נישט וואקן א שעה צייט ס'איז א שווערע מעשה. מיטן וואך קען מען מען קען שיקן א מעסעדזש פון צייט צו צייט. כ'האף צו קומען כ'האף צו קומען דאנערשטאג נאכט פון זמן לזמן צו ענק מחזק זיין.

איז א מנין פון אפאר הונדערט מענטשן, כבוד הציבור, שטעל אוועק איינעם מיט א שטריימל, וואס איז א מנין פון צען צוואנציג מענטשן, ס'איז דא א ריכטיגע בחור וואס קען דאווענען, א בחור וואס קען וואס קען ליינען, וואס נישט? איינער זאל צוגיין צום עמוד און אפכאפן און אזוי דאס דאווענען, דאס איז נישט בארעכטיגט. ס'איז דא א חילוק פון א וועג וויאזוי מ'שטעלט אוועק פאר א ציבור, ס'איז דא א וועג וויאזוי א מענטש דאווענט ביחידות. א מענטש דאווענט פאר זיך, קיינער גייט נישט אריינקוקן אין דיין טעלער וואס דו עסט. קומסט אריין אין שול וויאזוי די גייסט אנגעטון, די שטייסט אין די זייט קיינעם אינטערעסירט עס נישט, די ביסט א מענטש וואס די די רעפרעזענטס דעם שול מוזט אריין קומען מיט כבוד, ביסט א בעל קורא ביסט א בעל תפילה ביסט א גבאי. ער קומט דיך וועגן אדער די האסט איינעם וואס די טראכסט אז ער קען שיין דאווענען. האסט דאך שוין אביסל שכל. די שיעור מ'דארף דאווענען. יא. א שיעור פון לאנגע צייט. יא, ווען ס'דא פלייש. אויב די דאווענען ענדיגט זיך מיט פערציג מענטשן, אפילו מ'גייט ענדיגן זיך די דאווענען מיט פערציג מענטשן, קען איך אנהייבן דאווענען. איך גיי האבן, אויב די גאנצע שול און מנין באשטייט פון צען מענטשן, מוז מען דא עפעס זען עפעס, מוז מען זיך צאם זעצן ביז ער קומט ווארטן ס'איז נישט ביז ווארטן מ'מוז רעדן מ'מוז רעדן מ'מוז רעדן איינער מיט צווייטן וואס אדער מ'זאל נישט מאכן קיין מנין וואס די מעשה מ'קען נישט דאווענען ביחידות און מ'קען נישט סתם אהיים קומען צוויי אזייגער נאכמיטאג מ'מוז זיך צאם רעדן רבותי וואס איז דא די פלאן דא דאס איז נאך אנפאנג דאס איז נאך אנפאנג ווארט דאס איז גארנישט וואס דא גייט זיין, כ'זאג דיר, הער וואס איך זאג דיר, נאר מ'וועט זיך ליב האבן, ס'איז גארנישט גייט זיין, טויזענטע טויזענטע משפחות, ווארט, ווארט, מען טוישט די זאונינג, מען ארבעט שטאטעלעך, ס'עט זיין שיין, ניסים ונפלאות מען זעט, די מענטשן וואס מען, וואס אלע עסקנים האבן געזאגט, די דארף מען ארויסוואוטן, איך האב געזאגט פאר מרדכי אהרן מנחם. שטעל דיך פאר ס'איז דיין זון, די מוזט מיט דעם איד טרעפן א וועג, קום נישט אראפ, קום נישט אראפ, מען גייט נישט מאכן צוויי צוויי עיקער א הויז אפשר, ס'עט זיין שיינע זאכן דא אבער ס'מוז זיין שיין געבויט, ס'מוז זיין אוועקגעשטעלט שיין, שיין געבויט, פארלערנען, וויאזוי האבן מיר אונז פארגעלערנט? פארלערנען באלאנגט נישט פאר איינעם.

סתם איינער זאגט אפ א שיעור, וואס זאל איך יעצט טון מיט דעם? כ'האב לכל לראש דא דריי מענטשן וואס רעדן, און און און און נאך דא לכל לראש צוויי, צוויי וואס רעדן, און ס'גייט א וואך, שבת של זה, שבת של זה, אזוי ווי די גמרא. ס'איז דער מחותן אברהם פישער, מחותן אברהם פישער, און בבקשה. מ'האט מיר נישט געזאגט אז איך זאל רעדן. ווי לאנג דארף מען רעדן? ס'ווענדט זיך ווער זענען דיינע קלייענטס, ווער זענען דיינע מי ומי ההולכים, אז איך גיי אוועק א שבת התוועדות מיט בחורים, און די בחורים יאגן זיך נישט זיי זיצן און זיי האבן הנאה יעדע רגע, קען איך בענטשן א שעה נאכן זמן. איך קען מענטשן מאכן דא יעצט בלייבן זיצן אנשטאט שמועסן, אויב איז עס אין א שיעור וואס ס'דא מענטשן וואס עס קומט די זמן, לאק מיך נישט, פיין, איך וועל זען, איך וועל דיר זען ביי מוהרא"ש. זיי פרעגן מיך אין ירושלים פרעגן זיי מיך, אונז מוזן מען נאכמאכן די ראש ישיבה זינגען לכה דודי צוזאמען? נישט זיי פרעגן מיך, איינער קומט מיר זאגן אז די גאבע דא גייט אקעגן די ראש ישיבה, די גאבע אין ירושלים, מען זינגט לכה דודי נישט אזוי ווי ביי די ראש ישיבה, זאג איך אים wow א קלוגע גאבע, א קלוגע גאבע, סאו דו מוזט נישט יעצט גיין מאכן אויס. וואס? ניין איך זאג וואס ע. רבותי אידן אביסל שכל, סאו וואס איז היכל הקודש? מען זאגט וואס פארטייט אזוי מעריב ווי מיינע.

אה א שיינע שיחת חברים. שוין אפישעל סיפורי מעשיות. ניין ניין אה כ'האב באקומען א אימעיל היינט איינער שרייבט מיך מוהרא"ש בין איך איך גיי איך מוהרא"ש א מ'דאווענט אין מ'דאווענט אין ירושלים אין שול נאך אלע זמן תפילה שבת. שטייט רבי האט געזאגט מ'טאר נישט אוועקגיין פון שלחן ערוך. כ'קען ענטפערן כ'קען ענטפערן ווייל ער פרעגט גוט. ער פרעגט נישט מיט חוצפה ער פרעגט גוט. פשוט אזוי אוועקגעשטעלט פארטיג. ביז ווען? וואס ביז ווען? ביז וועלכע זמן זאל מען קענען שלעפן און שלעפן? ניין, נאך חצות נישט. נאך חצות טאר מען נישט דאווענען. זאלסט וויסן, שחרית נאך חצות איז ברכה לבטלה. ברכה לבטלה. איז וואס איך, וואס איך, נתן יעקב אבער זאגט מיר אזוי איך זאל נישט, איך זאל נישט שרייען פאר די בחורים.

ניין, זעצט מען זיך צוזאם, זעצט מען זיך צוזאם. מורי ורבותי, וואס איז אונזער פלאן? ווען מען דארף. אויף מיר האט מען אויך אביסל ברוגז אין וויליאמסבורג, ווייל איך וואוין די ווייטסטע פון שול, איך רעכן אויס, איך קוק וואס איז גוט פאר מיר, איך קען נישט. זאג פאר שי אפשר קען איך דינגען די קלאסרומס פאר סוכות, שמחת תורה, אזוי מ'קען דאווענען א שעה שפעטער, א האלבע שעה אהין גיין א האלבע שעה צוריק גיין א האלבע שעה אהין גיין א האלבע שעה צוריק גיין, דאווען איך פריער האלט, און מ'זעצט זיך צוזאם און שמועסט, וואס וויפיל מענטשן האסטו דא שבת? צען פופצן מענטשן. צען פופצן מענטשן, איך האף צום אייבערשטן אז ס'וועט ווערן מער, און אביסל נאך מער און מער און מער באוואוינט. דארפסט נישט אריינברענגען, פארשטייסט? אויב ס'דארט איינער ליינט עס וואס? די האסט א שמחה אין א שול פאר פאר הונדערט מענטשן און די האסט א שטיקל בלעטל אונטערן טיש און די ליינסט אזוי איז די טראכט טראג נישט אזא דאגה אז ניין עס וועט נישט זיין געשמאק און זיך ליב האבן. זיי זאגן שיין די שענסטע וועג וואס מען קען. די די גבאים, די דריטע גבאי אים באדערט עס בכלל נישט, ער זאל עס זאגן. בעסטע זאך וואלט געווען ווען א שול א שול האט א פאליסי פארשטייסט און א מענטש דארפסט פארשטיין דער מענטש וואס קומט אין שול מיט א מי יודע ער דארף נישט דיך נישט די שול ער דארף א פלאץ פון פינף מינוט א יונגערמאן האט מיר געזאגט קיינער נישט קיין אהנונג וואס איך גיי אריבער א פרייטאג אינדערהיים איך שמייכל איך שמייכל איך שפיל א שפיל א ווייב א שקלאפטע קיינער ווייסט נישט ווייל איך שפאציר מיט איר נאך דאס פעלט מיך אויס אז אז מען זאל עס נאר וויסן ער טוט גארנישט א גאנץ פרייטאג ער זיצט אויפן קאוטש איך פאלג די ראש ישיבה איך וואש איך קאך איך מיין איך יעדע פרייטאג לויף איך אהיים צוריק צו מיין טאטן מאמען. קום איך אין שול, און מ'הייבט מיר אן יאגן, איך בין איך פארטיג, איך סעפערעיט מיך היינט. כ'וואלט געזאגט ביסט נישט בארעכטיגט צו שטערן די שול, אבער אבער לאזטס מיך אפ, גראדזשעטס מיך נישט. דאס איז וואס א מענטש גייט אריבער.

איך בין נישט צוגעוואוינט צו דאווענען אזוי אויף די אקסל, איך האב עס געזען ביי מוהרא"ש אין די צייטן וואס איך בין געווען זייער איבערגעשטרענגט ווען עס האט זיך אנגעפאנגען די מלחמה אין ישיבה, געקומען און כ'האב געקעמפט א גאנצע וואך, און דעמאלטס איז די שול נישט געווען סקילמאן, די שול איז געווען, די שול איז געווען אין אין, כ'האב א גאנצע וואך געווארט אויף שבת, כ'האב נישט געקענט ציען מער, כ'האב א וואך געפייט.

מען קען נעמען די פוילע וועג, ס'קאסט מיך א קאווע, ס'קאסט מיך, לאמיך קודם ליינען די בריוו בעפאר איך צוריק שרייב, ס'קאסט מיך א קאווע, וואס קאסט א קאווע? אכצן דאלער, נו אבער נישט פאר איין וואך, כ'רעד נישט די וואכענדיגע ווערטשאפט, איך מאך א עקסטערע מיטינג מיט די וואכענדיגע גבאים, עטס א שבת שיעור, אבער ס'גייט נישט פאר איין וואך, א חודש. און קאפס און עס האלט זיך, אה, אברהם הערש, די שול קאסט פֿינף הונדערט דאלער. אקעי, אונז גיימער עס, אונז גיימער עס דעקן. אונז גיימער עס דעקן, אונז ווילן נישט קיין איבערגעשטרענגטע גבאים, זאלן פארטרייבן התפללים. כ'האב גארנישט מיט די גאנצע שטעטל, כ'רעד זיך פון א ליבשאפט. אבער איך מיין אז א, איינער ברענגט קאווע, איינער בעט א פעקל קאפס, נישט דו גייסט אים זאגן. דו ברענגסט קאווע יא? פאלגסט נישט די ישיבה. פאלגסט נישט די ישיבה משוגע. קיצער נישט וואס צו טוהן. נישט וואס צו טוהן. ס'דארף זיין שכל. כאטש קענסט אביסל פראדוסן די שכל. קענסט די מעשה מיט שדכן? ער האט אנגעזאגט דעם חתן יעדע זאך וויאזוי צו ענטפערן. דער חתן האט געטראפן א עצה אז ער קען געבן מזל טוב פאר דעם מחותן אינעם הענטל.

נישט יעדער איז קריעטעד, נישט יעדע גבאי איז קריעטעד צו פאנדרעיזן, איך פרוביר צו נעמען צוויי דריי מענטשן איינער וואס קען. ער האט נישט גערעדט קעגן קויפן עליות, וואס רעדט ער דען קעגן שנאדערן מיט די ספר תוכחה? האט דאך פארקויפט עליות א ראשונה.

נו, וואס דו קענסט ברענגען כ'גיי. נאך דעס איז דא אזא סאך בריוון אשר בנחת וועגן דעם דיסקער מענטשן. שנאדער. וואס? קענסט אים קאלן נאך שבת. ר' אשר פארציילט אז ער האט איינמאל געשנאדערט און פארגעסן צו באצאלן און די ווייב האט גלייך פארלוירן אלע צירונגען איז גלייך תולה געווען די נדר. גלייך שוין צוריק געפארן קיין מאנטשעסטער און גלייך געבעט באצאלט און געטראפן די צירונג א גאנצע פרשה.

וואס קומען צו ענק? וואס איז מיט? יא. די אלע זאכן זענען נישט קיין הלכות. איז אויב ס'איז דא א שיינע בעל תפילה קען ער שוין קומען. זאגן י-ה הללי, און אויב ס'איינער וואס סתם טוט א טובה גייט ער צום עמוד ער זאגט אים דער וואס האלט די ספר תורה איז נישט איז נישט קיין איז ער חתן בתפילה יא דאס שטייט מנהג אין שלחן ערוך וויפיל דארף מען זיך בעטן ביי די ספר אז מ'זאל צוגייען אז מ'זאל רעדן איז ווען דו האלטסט פאר א תפילה קענסט עס נישט יעצט יעצט דארף מען שוין דאווענען, האסט שכל פרייטאג צונאכטס ווען מען שמועסט, מורי ורבותי ווער ווער וויל צושיקן בעל תפילות, וואס וואס זאל איך טון אז קיינער וויל נישט צוגיין, מען שמועסט עס צוזאמען דורך, מענטשן טראכטן אויך, קיינמאל נישט טאקע נישט געטראכט, כ'האב געמיינט דו ביסט א נודניק, סתם דו קומסט מיר זאגן גיי צו גיי צו גיי, מענטשן טראכטן נישט, ברוך השם אז אז דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז כ'ווייס נישט כ'האב א געשמאק צו דאווענען. איך האב געזען איך האב איינמאל ממש מיך געשטעלט פאר גבאי אין וויליאמסבורג קיינער האט נישט געוואלט צוגיין און איך פלעג דאווענען נישט שחרית צו קבלת שבת אזוי ווי איך דאווען יעצט דא גאנץ זומער מנחה וקבלת שבת ופסוקי דזמרה ושחרית ומוסף ביז מנחה שלש סעודות. ווער געדענקט עס? דו געדענקסט? מ'האט זיך געווענדעט און געזאגט, גיי שטיי ביים עמוד א גאנץ שבת, ראטעוו מיר דעם מצב דא, קיינער וויל, קיינער האט זיך נישט. וואס? יום כיפור? ס'האט אויסגעקוקט יום כיפור?

זענען נישט רעלעוואנט. האסט קיינמאל נישט געדאווענט פאר ער זאל ארויפקומען צו אונז, געדענקסט? האט ער געזאגט? עטליכע בעל תפילה זינגט זינגט אויף שמחות. פרעג דיר עפעס א שאלה.

אז ס'ליגט גרעיפ דזשוס אויפן טיש, רופן מענטשן ביי כוס אז דא איז זימון, אז דא גרעיפ דזשוס אינדרויסן דארפסטו נישט אויפשטעלן, אבער אין בית מדרש, אינדערהיים, קענסט קודם ארויסשיקן און נאכדעם גייסטו זאגן רבו, נאכדעם גייט מען זאגן מחותנים, כ'מיין איינמאל דו גרייטסט זיך צו מענטשן, אבער אין א בית מדרש. איז עס א שיינע זאך. מען טרינקט נישט. נאכן זימון טרינקט מען נישט, מען גיסט עס צוריק. שוין די ברכות טרינקען. דאס קען געפינען אויף אסאך קרעדיט מעדיש, זיי נעמען אויך קרעדיט מעדיש. איז האט ער געזאגט שבת צופרי, מען נעמט די קינדער פאר די גבאים. איז א חכמה. איך ווייס נישט, נאך א זאך, אז דו גייסט אלעס נעמען אויף דיר, גייסט פלאצן. למשל אז ס'וועט יעצט קומען, חזקי געקומען און ער וואוינט דא. אין וויליאמסבורג האט ער זייער שיין געהאלפן מיט די קינדער. איך האב געמיינט איך האב דיר געשיקט א ליסט פון וועם צו רופן, ניין? איך האב אפגעטייפט א גאנצע א גאנצע ליסט מיט נעמען. למעשה בין איך געלאפן אריין געפארן אין שטאט היינט צו מיין טאכטער, בכל אופן חזקי. ער גייט ארום א גאנץ דאווענען מיט די טאטעס מיט די קינדער. שלוש סעודות, מ'נעמט די קינדער, איך האב הנאה דא אין בית מדרש, איך האב אזוי הנאה, ס'מוז זיין דא, מ'האט עס גוט אריינגעלייגט אין זיי, איך ווייס נישט ווער ס'האט עס אריינגעלייגט אין זיי, די קינדער וואס די משפחות וואס דאווענען וואס דאווענען דא א גאנץ יאר, יואלי וועבערמאן'ס קינדער, שלומי'ס קינדער, גלייך נאך קבלת שבת.

בעל תפילה דארף מען קענען דאווענען, בעל תפילה איז א כיבוד פאר, וואס? אויכעט אויב איז דא איינער פון די פון די משפחה וואס דאווענט, דארף נישט דאווענען, סתם איינעם צו שיקן א טובה טוהן און אפזאגען די דאווענען אינדערנאך איז בכלל נישט, עליות דארף מען געבן, נאך אזאך אז ס'קומט אמאל א שיינע איד, די גבאים ווייסן אפילו נישט ווער די נגידים זענען, די געסט. דו געסט למשל אין טאטע האסט אים געגעבן און מ'האט אים געגעבן הגבה ביי מנחה, און דו ווייסט אפילו נישט וואס ס'הייסט הגבה ביי מנחה? מכבד געווען? מ'רעספעקט מענטשן? באמת? דערנאך גיי עס איז נישט קיין פאן געבן הגבה ביי מנחה גולל מנחה ערב שבת, הגבה ביי מנחה פתיחה ביי מנחה, פארשטייט זיך שישי, שוין מילא זאגן מיר עס נישט ביי שלש סעודות, האסט אים געגעבן לעבן.

דערווייל האט מען געווארט אפשר מנחה יא געבט אים א פליק שוין מנחה גייט צו יעצט הייבסטו אן מיטן דאווענען ס'ווערט שוין אביסל ס'ווערט שוין אנגעצויגן קיינער וויל דיר נישט פאלגן מוחל טובות גיי אליין צו עס דיך אויף ס'איז געזונט און די גאנצע קבלת שבת טראכסטו דיר דאס און קריגסט דיך מיט דיך אליינס וואס? פארוואס? וואס? וואלט איך אוועקגעשטעלט אין וויליאמסבורג א פסוקי דזמרה, דאס איז א זאך וואס איך קען נישט עס פלעגט זיין יא, און חזקי, נאך פלעגט זיין ווייס, רייכע ווייס, א בעל תפילה, וואס? ווען צופרי? צופרי?

נישט קיין מנחה נישט קיין קדיש פאר כ ג אדר, ס'איז גארנישט מיט קיין יחוס צו טון. איי געבן מפטיר. ניין, מפטיר איז א גוטע זאך פאר נשמה. דו האסט צען צוועלף מענטשן, יענער פריידט זיך מיט מפטיר?

איך מאך סורפרייזעס. איך געב א קום א מנין, ישתבח שמו, מענטשן ווילן אקעי ס'גייט אראפ, מענטשן ווילן פארוואס קומען פריער אביסל. מיט דעם אלעם ס'איז זייער שווער צו שבת צופרי, מענטשן, מיינסט מענטשן ווילן זיין שלעכט? מענטשן מענטשן זענען אויסגעמוטשעט. סאו דאס וויל איך ענק מודיע זיין, מ'זאל העלפן יעדן איינעם. דארף עס נישט קאסטן קיין סך געלט, און אויב א גבאי פילט גוט קומט עס נישט דורך איין גבאי, מען דארף זיך דאך דורכשמועסן איינער מיטן צווייטן, לאמיר זען, ס'פעלט געלט, עס דעפענד צו אברהם הערש אבער משיח, און א גבאי דארף זען רעספאנסיביליטי, זאל זיין ריין, רעספאנסיביליטי אז מען קומט שבת אין שול זאל זיין טישטוכער. די זאכן וואס דארף זיין ווער ס'זאל עס ברענגען מען טיילט זיך איין אבער די, א גבאי מוז נישט בלייבן שבת אין שול אלע דריי גבאים קענען שבת אוועק פארן נאר מען דארף איבערגעבן איבערגעבן די שטעלונגען איבערגעבן א נאמבער פון א סעיף איבערגעבן א בעל קורא זעהן אז זאכן זאלן פארן די אייבערשטער זאל העלפן אז אונז זאלן זיך ליבן און זיין שיינע זאכן.

דאס איז דאך וואס די מטרה דא איז. אונז האבן מיר אלע יארן געהאט וויליאמסבורג הערינג שבת צופרי. ס'האט זיך געסטאפט ווען ס'געווארן ווען ווען ס'קאסט צו סאך געלט שוין. ס'געווארן גרעסער גרעסער גרעסער גרעסער. ס'פלעגט זיין צוויי צוויי שאכטלעך הערינג צען מענטשן. טאג אריין טאג אויס לייג איך. מ'רעדט מ'רעדט. פון ביטול הבחירה. מ'רעדט פון רעבן.

און מען הייבט אן דאווענען אטאמאטיש ווי איך און מנשה דאווענען פון קול און איך ווייס פון אז מען האט אנגעהויבן, איינמאל איז מנשה נישט געווען אנהייב דאווענען, די קיטקעס האבן ממשיך געווען ביז סוף ארטרי, וואס וואלט איך געדארפט טון? נעמען נאך א יונגערמאן דיר העלפן. אלעס איז קלאר? אויב מען ווייסט קלאר פארדעם אז עס איז נישט דא קיין מנין, דארף מען מודיע זיין פאר די עולם, אבער נאך אלס דארף מען דאווענען אין שול, עטס וועטס האבן מנין, עטס וועטס האבן שיין מנין, און ביז מנין דאווענען אינדערהיים ביים טשולענט טאפ, פאר דעם שרייב איך אין שול. עס דארף מיך אנגיין אז מיין מאן שטייט אויף איינס און ער גייט צום טאפ, וואס קוקסטו? ער האט געדאוונט וואס איך בין שוין געגאנגען שלאפן. גארנישט מיט דיר קיין שייכות. אויב איינער וויל אוועקפארן ווייס איך נישט. מען דאווענט אין שול אפילו עס איז נישטא קיין מנין?

און און די די חלק השמועסן זאלן די אנדערע צוויי זען אז מ'טאר עס זאגן. ביסט דאך די יונגסטער. באמת דארף מען אביסל שכל פון דעם. מ'קען פרעגן די מענטש, די מענטש צו מ'זאל עס טון. קען שיקן קען פרעגן. קען פרעגן. איך האב דא מאטי נישטא. איך פרעג זיי פרייטאג צו נאכט זאל איך צופרי אויפוועקן אדער לאזן שלאפן? זאגן זיי יא. איך שיק מיינע קינדער קלאפן. אין וויליאמסבורג האבן מיינע קינדער א גאנצע ביזנעס. זיי גייען ארום, איך וואק צופרי שוין אין שול זעקס דרייסיג זיבענע, און זיי קלאפן ביי אסאך אינגעלייט, און מען געבט זיי נאש ביי די טיר, ס'איז א גאנצע זאך אזוי. יא, אסאך אינגעלייט ווערן יעדע שבת צופרי. דער אייבישטער העלפן אז אביסל איז אביסל אביסל ס'האט אויסגעטון אביסל איך האף אזוי עפעס ביסטו געוואר געווארן חוץ אז דו קענסט נישט זיין געהאט אן נאך עפעס אלץ טראכסטו דערביי כ'האלט אויס ווי ווען איך עס איך האב נישט קיין שכל אייבערשטער העלף אונז מיט אסאך הצלחה. שטיל נישט פון עסן דארף מען עס האלטן אינעם א יונגל מיט א חומש איז מצרף צו דין די גמרא.

מאכן מנין אן א מקווה? יא. צו נוצן די שול צו דאווענען. איך בין זייער שטארק אז ס'זאל זיין אינגעלייט זאלן זיין היינט ריין זויבער שבת צופרי מקווה אבער.

בשעת מען רעדט דארף מען דארף דער וואס רעדט זאגן אזוי שיין הויך ס'איז שווער צו רעדן און מען דארף נישט רעדן עכ ז מ'וועט זינגען נאך א ניגון מיט אברהם ארי' עס מוז זיין פון דרך ארץ. שיר המעלות. וואס נאך? יא.

שוין, מ'דארף פרובירן בעטן דעם אייבערשטן אז מ'וועט עס מאכן געשמאק און מ'וועט עס.